א גוטן דא רעדט שמואל שטערן פון קאמפעס מארקעטינג, און זעמיר צוריק מיטן היינטיגן קאמפעס אודיאו קאלום צו שערן טיפס פון נאוויגעישן פאר יעדע סיטשועישן. די פלאו פון מעסעדזשעס איבער די חילוק פון מארקעטינג און פאנדרעיזינג האט זיך נישט אויפגעהערט, אלו לכאן ואלו לכאן, ס'קען ווען אנגיין אזוי פאר עטליכע וואכן, אבער אונז מוזמער גיין צום נעקסטן סאבדזשעקט. האבן מיר צוזאמגענומען יעדנס פוינט אוו וויו, און ס'איז דא א טשענס אז אונז וועמיר צוזאמשטעלן א אנליין סעמינאר איבער די גאנצע פאנדרעיזינג סאבדזשעקט, צו שאפן א מורא'דיגע קלארקייט פאר יעדן מוסד, פאנדרעיזער אדער פאטענשאל פאנדרעיזער, באגלייט מיט טיפס און עדווייס וויאזוי אוועקצושטעלן א מהלך וואס זאל ארבעטן אסאך מער סוקסעספול ווי ביז היינט. אדרבה, אויב דו ביסט אינטערעסירט אין אזא פראגראם, ריפליי צו דעם אימעיל, אזוי וועמיר זען צו ס'לוינט זיך צו אינוועסטירן און ארבעטן דערויף. אקעי, מיט בערך א האלב יאר צוריק איז פארגעקומען אין קרית יואל זייער א סוקסעספולע יעזורי אווענט, וואו הונדערטער יונגעלייט, ביזנעסלייט און פאטענשאל ביזנעסלייט זענען געקומען הערן ר' נפתלי האראוויץ, וואס ווערט גערופן מארק האראוויץ, א בארימטער עקספערט אין סעילס, מאטיוועישאן, פון וועם יעדער האט מורא'דיג הנאה געהאט. אני הקטן האב געהאט די געלעגנהייט צו פירן דעם סעמינאר אלס טשערמאן, אויסצושמועסן די טעמעס אינאיינעם מיט ר' נפתלי, און אזוי אויך פארצושטעלן די שאלות וואס דער עולם האט אריינגעגעבן. דארט ביי יענעם סעמינאר האב איך דערציילט די מעשה וואס איך גיי דא דערציילן, און כאטשיג הונדערטער מענטשן האבן שוין געהערט, און אוודאי אונזערע קאמפוס קלייענטס האבן שוין געהערט, וועל איך עס נאכאמאל פארציילן ווייל פון די מעשה קען מען ארויסנעמען גאר אסאך מעסעדזשעס. א רעפארטער האט זיך אריינגעשמוגלט קיין נארט קאריע. ער זעט דארט שטיין דריי ארבעטערס אויפן גאס, און ער זעט זייער אינטערעסאנטע זאך. דער ערשטער ארבעטער גראבט אויף א גריב, דער צווייטער לייגט צוריק די זאמד אין די ערד, און דער דריטער גיסט ארויף וואסער דערויף, זיי ענדיגן די ארבעט, זיי רוקן זיך ארויף עטליכע פיס, און זיי הייבן נאכאמאל אן די גאנצע פראצעדור, דער ערשטער ארבעטער גראבט אויף א גריב, דער צווייטער לייגט צוריק אריין די זאמד אין דער ערד, און דער דריטער גיסט ארויף וואסער דערויף, אזוי טוען זיי, איין מאל, נאכאמאל, און א דריטע מאל, דער רעפארטער שטייט דארט, און ער קען נישט פארשטיין, וואס איז פשט פון די ארבעט, ס'ברענגט דאך גארנישט, מ'גראבט אויף, מ'לייגט צוריק, און מ'באוואסערט. זאגט אים איינער פון די ארבעטערס געב א קוק, יעדן טאג איז דא נאך א ארבעטער, ארבעטער נאמבער איינס גראבט אויף דעם לאך, ארבעטער נאמבער צוויי לייגט אריין א בוים אין דער ערד, ארבעטער נאמבער דריי לייגט צוריק די זאמד, און דער פערדער באוואסערט דעם פרישן בוים. גראדע, דער וואס דארף אריינלייגן דעם בוים איז נישט אנגעקומען אריין היינט, אבער ווייל יענער איז נישט אנגעקומען קען זיך נאך די וועלט נישט ענדיגן, אונז מוז מען ווייטער אנגיין מיט אונזער ארבעט. עד כאן המעשה, און אזוי ווי כ'האב געזאגט, די מעשה שלא היה האט זייער אסאך מעסעדזשעס וואס מען קען ארויסנעמען דערפון, אבער היינט לאמיר פאוקעסן אויף איינס, אידענטיפיי דיין בוים. זייער אסאך מאל קען מען מיטהאלטן א קאמפיין פון די גאס, און מען זעט אז די קאמפיין איז מורא'דיג סוקסעספול, זיי מאכן אסאך גרידער, אסאך נויז, די פראפעגאנדע איז מורא'דיג גוט, מען גראבט, מען לייגט צוריק, מען באוואסערט, אבער איינער וואס האלט מיט די קאמפיין פון אינעווענדיג, ווייסט זייער גוט אז דער וואס דארף אריינלייגן דעם בוים, יענער פעלט. זיי ארבעטן ממש אומזינסט. איך גיי ענק היינט געבן שנעל דריי עקזעמפלס וואס יעדע איינע איז גאר אנדערש איינע פון די אנדערע, אבער ווייל הכלל כולו יצא ווי וויכטיג ס'איז צו קענען אדענטיפייען דיין בוים. די ערשטע עקזעמפל איז פון א סעמינאר. נישט לאנג צוריק האמער געטון די אדווערטייזינג פאר א פאפעלער סעמינאר, ס'האט גארנישט קיין שייכות מיט די אזורי אווענט, די סעמינאר איז זייער א באקאנטע סעמינאר, די עדס זענען אויך ברוך השם זייער גוט געלונגען, אבער קיינער, ממש קיינער, האט זיך נישט אויפגעסיינט צום אווענט. ס'איז געווען ממש א חידא סתימא, פארוואס איז די אווענט אנדערש פון אלע פריערדיגע אווענטס, די עד פלעיסינג איז נישט אויף א גוט פלאץ, די מעסעדזש פון די עדס טויגן נישט, רעד איך אזוי צום סעמינאר ארגענייזער, און אזוי בדרך אגב דערציילט ער מיר, גראדע האבן יא פֿינף און זיבעציק מענטשן אריינגערופן, אבער קיינער האט זיך נישט אויפגעסיינט, האב איך אים געזאגט איין מינוט איין מינוט. פֿינף און זיבעציק מענטשן האבן אריינגערופן, עס מיינט דאך אז מענטשן זעען יא די עדס. פֿינף און זיבעציק מענטשן האבן אריינגערופן, עס מיינט אז די מעסעדזש פון די עדס איז גוט. און ווער הייבט אויף די טעלעפאונס? זאגט ער איך האב עפעס א חבר ער האט אביסל שפראך, איך האב אים געזעצט ער זאל אויפהייבן די טעלעפאונס. זעמער געגאנגען דא אין אפיס, אריינגעקאלט די נומבער כאילו איינער וויל זיך אויפסיינען, און איך דארף ענק זאגן אז דארט איז געווען די לאך. הלוואי קען איך געווען אויפשפילן דא דעם קאנווערסעישן, אפילו איינער האט באמת געוואלט קומען צום סעמינאר האט יענער אים ממש פארטריבן, און אנדערע ווערטער, מען האט געגראבן, מען האט צוריקגעלייגט, מען האט באוואסערט, אבער דער וואס האט געדארפט אריינלייגן דעם בוים, יענער האט געפעלט. די צווייטע עקזעמפל איז פון א צדקה ארגענעזעישן, שוין געווען אפאר יאר צוריק ווען אנליין מארקעטינג איז נאכנישט געווען אזוי איינגעפירט, און אונז האמיר אנגעהויבן דעמאלטס צו טוהן סאושעל מידיע עדס פאר א צדקה ארגענעזעישן, אויך זייער א באקאנטע חשובע ארגענעזעישן, זיי האבן געהאט א קאמפיין וואס איז געלאפן אין די בתי מדרשים, האבן מיר דעסיידעט אויסצונוצן די געלעגנהייט צו מאכן אימעיל בלעסטס און עדס אויף אימעיל פלעטפארמס, אזוי ווי ס'איז שוין היינט באקאנט איבעראל, קליקעבל עדס, קליק דא צו דאונעיטן, די עדס איז געווען זייער שטארקע עדס, ס'איז געווען אויף זייער גוטע פלעצער געפלעיסט, אבער די ריספאנס איז געווען זייער שוואך, האמיר געטשעקט מיט די קאמפעני וואס האט עס ארויסגעשיקט, שטעלט זיך ארויס אז פֿינף טויזנט מענטשן האבן געקליקט דערויף, אבער מען האט געקענט ציילן אויפן פינגער וויפיל מענטשן האבן דאונעיטעד. זעלבע שאלה ווי פריער, פֿינף טויזנט מענטשן האבן נישט נאר געזעהן די עד, נאר זיי האבן אויך געפילט פאר וויכטיג צו קליקן די דאונעיט באטן, און פארוואס האבן זיי נישט געגעבן א נדבה, ס'איז צו א גרויס אמאונט? האבן מיר זיך נישט געפוילט, האבן מיר אויך געדריקט דעם קליק היר טו דאונעיט קנעפל, און זעמיר אנגעקומען צו א פעידזש, וואס האט געהאט בלי גוזמה צען שאלות אויסצופילן, אריינגערעכנט ווי למשל, פיל אריין דיין אינוואויס נאמבער, וועלכע אינוואויס נאמבער? א שאלה אז מענטשן זענען אנטלאפן. נאכאמאל מען האט געגראבן, מען האט צוריקגעלייגט, מען האט באוואסערט, אבער דער וואס האט געדארפט אריינלייגן דעם בוים האט געפעלט. אגב, היינט צוטאגס ווייסט מען שוין אז מען דארף אויסטשעקן דעם לינק פאר מען לייגט עס ארויף אויף עדס. די דריטע עקזעמפל איז פון א אויסגאבע, א פאבליקעישן. זיי האבן געמאכט א שטארקע סובסקריפשאן קאמפיין פאר א געוויסע אויסגאבע. ס'האט געארבעט דורך עדס און ראובאקאלס, הונדערטער הונדערטער נייע מענטשן האבן זיך סובסקרייבט ברוך השם. א קורצע צייט שפעטער האט די קרעדיט קארדס פון מענטשן אויפגעהערט צו ארבעטן, און די אויסגאבע האט אנגעהויבן אריינצוקאלן די מענטשן און געפרעגט וואס איז געשען, האבן מענטשן געענטפערט אז זיי האבן זיך בארעכנט, זיי דארפן עס נישט. ס'איז געווען א חידוש, מתחילה מאי קסבר לבסוף מאי קסבר, אויב האט זיך יענער אויפגעסיינט, פארוואס וויל ער נישט קאנטיניוען, פארוואס וויל ער נישט ממשיך זיין? כ'על נישט אויפהאלטן מיט קיין לאנגע מעשה'ס, בסך הכל האט זיך ארויסגעשטעלט אז זיי האבן געטוישט עטליכע שרייבערס אין די אויסגאבע, און די מאטריאל איז שוין נישט געווען אזוי אינטערעסאנט. מ'דארף אלעמאל קענען איידענטיפייען דעם בוים. היות ס'איז אזוי וויכטיג צו קענען טרעפן און אידענטיפייען דעם בוים, טאקע וועגן דעם איז זייער וויכטיג אז א מוסד, א פאנדרעיזער און יעדע ביזנעס זאל צונעמען יעדע פאזל אין אסאך שטיקלעך און נישט מחליט זיין אז ס'ארבעט נישט ווייל דו זעסט נישט קיין רעזאלטס. ס'ארבעט נישט? וואס ארבעט נישט? אז דו וועסט אריינקוקן אין די דיטעילס, אויב דו וועסט צוטרעפן די לאך וועסטו עס קענען פיקסן און יא אנקומען צו הצלחה. וואס מיין איך צו זאגן אין מאמע לשון, גיי עס נאך, סטעפ וואן, איז יא גוט געטון געווארן? מאך א טשעק. סטעפ טו איז גוט געטון געווארן, מאך נאך א טשעק, וועסטו צוביסלעך קענען צוקומען וואו די לאך איז געווען, וואו ס'פעלט זיך אויס אריינצולייגן דעם בוים. למשל, די פאנדרעיזער איז ארומגעגאנגען צו מענטשן, וויפיל מענטשן האט ער געריטשט? אויב איז ער אנגעקומען צו א קליינע עולם, האסטו גלייך דעם תירוץ. לאמיר זאגן אז ער האט געמאכט פאון קאלס, וויפיל מענטשן האבן בכלל אויפגעהויבן די פאון? וויפיל מענטשן האבן יא אויפגעהויבן, אבער זיי האבן נישט געגעבן קיין געלט? לאמיר זאגן אז דו האסט געמאכט א ראובא קאל, וויפיל מענטשן האבן עס באקומען? וויפיל מענטשן האבן אויפגעהויבן און גלייך אראפגעלייגט? אפשר איז דער נוסח נישט גוט? וויפיל מענטשן האבן יא געדריקט נאמבער איינס צו ווערן קאנעקטעט, אבער זיי האבן נישט געגעבן קיין געלט, אפשר דער וואס הייבט אויף די טעלעפאן טויג נישט? אזוי איז אין יעדע ביזנעס, אויב ווילסטו אנקומען צו טרעפן די לאך, צוטייל עס אין קליינע חלקים, וועסט צוביסלעך קענען צוקומען וואו די לאך איז געווען, און וואו ס'פעלט זיך אויס אריינצולייגן די בוים. יישר כח פארן מיטהאלטן און עס שערן מיט דיינע חברים, דאס איז שמואל שטערן פון קאמפעס מארקעטינג, צום ווידערזען אינעם קומענדיגן אודיאו קאלום.